לזכות דוב בער בן שיינא שיחיה ליום ההולדת שלו ה' כסלו. משיחת שמחת בית השואבה תשי"ד. אזוי די גמרא זאגט אז איתתא בהדי שותא פילכא, ס'הייסט אז א פרוי וואס בימי הש בזמן הש"ס איז דער עיקר עסק הנשים איז געווען אין וועבעריי, איז וועגן וואס זי רעדט ניט און וואס זי טוט ניט און וואו זי געפינט זיך ניט איז סוף כל סוף פירט זי ארויף דעם שמועס אויף רעדן וועגן וועבעריי און וועגן דעם פלך מיט וואס מען וועבט. מסתם איז דאך דער עולם סיי ווי סיי מיר חושד אז איך וועל רעדן און רעדן און רעדן און אריינכאפן א פאר מינוט פארן אוועקגיין און זאגן וועגן לערנען חסידות. איז וואס דארף מען מיר חושד זיין און איך וועל דאס איז בלייבן בשתיקה און איך וועל זיין א נחשד און מען טאר ניט חושד זיין א אידן וועל איך דאס זאגן בגלוי. הערט זיך איין אידן, מען דארף לערנען חסידות. ערשטנס דערפאר וואס דאס איז א חלק פון תורה, און ס'שטייט דער אלטער רבי שטיין שטייט עס אין ספרי קבלה, דער אלטער רבי האט עס אפגע'פסק'נט אין הלכות תלמוד תורה אין א נגלה ספר, אז א איד במשך ימי חייו דארף ער דורכלערנען כל חלקי התורה לכל הפחות איין מאל. איז דאס רעדט זיך וועגן חלקים פון תורה, על אחת כמה וכמה אז ס'רעדט זיך וועגן א האלב פון תורה, און דאס איז א האלב מער נישט ווי בכמות, ווארום באיכות איז וויבאלד אז שטייט אין זהר אז דאס איז נשמתא דאורייתא, און דאס איז גופא דאורייתא, און ווי דער לשון המשנה איז הן הן גופי תורה, איז דאס באיכות נאך מערער, במילא איז א חיוב אויף יעדער אידן און א זכות אויף יעדער אידן אויף לערנען חסידות, און דאס איז א דבר ברור אז אויב מען וועט לערנען וועט סוף כל סוף וועט מען פילן א געשמאק אין דעם, מ'דארף נאר מתפלל זיין צום אייבערשטן אז דאס זאל קומען וואס פריער, ווארום וואס דארף מען לערנען און האבן מלחמה מיטן יצר הרע בשעת מעשה, זאל ער לערנען אז דער יצר הרע זאל אים מסייע זיין בזה, ווארום ער וועט אויך פילן א געשמאק זאל זיין אין די סברה שבזה, על פי חסידות איז דאס ניט אויסגעהאלטן, אבער זאל זיין שלא לשמה, אבי מ'וועט אריינארן אין חדר, וועט מען דערנאך שוין זעהן אז מען זאל בלייבן דארטן לענגער און מתוך שלא לשמה זאל מען קומען לשמה, און אט דאס איז ניט נאר א חוב אויף יעדער אידן נאר א זכות אויף יעדער אידן אויף לערנען חסידות בכל יום ויום, און דאס אזוי ווי אין תורה בכלל שטייט אין זהר אז אין תפילה איז קאן מען מתפלל זיין בכל יום ויום די זעלבע תפילה, און מען זעט דאך אזוי אז דאס וואס כנסת הגדולה האבן מתקן געווען מיט מיט ניינצן הונדערט מיט אכצן הונדערט יאר צוריק, זענען אידן מתפלל דעם זעלבן נוסח מדי יום ביומו, מה שאין כן בתורה דארף זיין לאפשה לה אויף מרבה זיין, דאס איז אז אין תורה זאל כל ימיו לערנען איין הלכה, איז ביטול תורה איז דאס ניט, און די מצוה פון תלמוד תורה כפשוטו האט ער אויך מקיים געווען, דאס אבער ניט דער ענין פון תורה, ווארום דער ענין פון תורה איז אז ס'דארף צוקומען, ס'דארף זיין לאפשה לה, און אזוי ווי מ'האט פריער גערעדט, אט די וואס האבן געלערנט חסידות נעכטן, און די וואס האבן געלערנט חסידות היינט אינדערפרי, און די וואס האבן געלערנט חסידות היינט פארנאכט און ביינאכט, רעכענען זיך אז ער קען זיין אין דערמיט יוצא, ווארום ער איז דאך שוין עובד הוי', ער האט שוין אפגעלערנט זיין שיעור,

אדער ווי דער אלטער רבי שרייבט לחבר יום ולילה דורך דעם לימוד, און אט א דעמאלט איז מען מובטח אז ניט נאר ס'וועט ניט פעלן אין לימוד פון נגלה דתורה, נאר פארקערט מ'וועט באקומען א תוספות חיות אין דעם לימוד הנגלה, און תוספות חיות מיינט מען ניט נאר אז ער וועט לערנען לעבעדיקער, בשעת מ'לערנט לעבעדיקער פארשטייט מען גרונטיקער, און מען פארשטייט שנעלער און מען קען תופס זיין און משיג זיין מערער אין די זעלבע צייט ווי בשעת מען לערנט בעצבות ובעצלות און אן אט דעם חיות וועלכן ער קען אין זיך כולל זיין. און אט א דאס איז וואס די רביים האבן אונז געגעבן, איז דאס ניט א זאך וואס מען האט געגעבן א ענין פון א התחייבות, דאס האט מען געוואלט מאכן, מען האט געוואלט מאכן א וועג אויף לייכטער מאכן דעם גלות, און לייכטער מאכן די נסיונות מיט די העלמות והסתרים, האט מען געפונען נאך א וועג, אז מען האט געגעבן דעם מאור שבתורה אין אותיות פון נגלה דתורה, אז יעדער איד זאל דאס קענען לערנען און זאל דאס קענען משיג זיין בשכלו האנושי, מיט וועלכן ער לערנט אלע איבעריגע עניינים און דאס וועט אים מאכן פרייליכער און לעבעדיגער דורכגיין דאס וואס איז נאך איבערגעבליבן פון דעם זמן וואס מיר דארפן נאך זיין בגלות, און מען וועט קומען מיט א לעבעדיגע תורה און מיט לעבעדיגע מצוות און מיט א לעבעדיגער נשמה און מיט א לעבעדיגער גוף לקראת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן לחיים לחיים. שיחת מוצאי שבת קודש יו ט כסלו תש ל. ס'איז ידוע דער סיפור אין דער מאסר והגאולה ווי דער רבי דער נשיא האט אונז דערציילט און שוין אויכעט אפגעדרוקט אין די רשימות פון יו ט כסלו אז דאס איז אויכעט פארבונדן מיט דעם ענין וואס איז געווען אין יו ט כסלו האט זיך נאך אנגעהויבן מיט כמה שנים לפני זה.

און בשעת איז געווען דערנאך בראש השנה און דער אלטע רבי האט זיך געוואלט זאגן לשנה טובה האט זי גלייך פארכאפט ווי מבואר הענין בארוכה און נאר געבעטן אז דער אלטע רבי זאל מחנך זיין אדמו"ר דעם צמח צדק און דערפאר האט זיך אים דער אלטע רבי אריינגענומען לחדרו. ער האט געשלאפן לעבן דעם ארון קודש כמבואר בארוכה און האט זיך אליין אפגעגעבן מיטן חינוך שלו און מיטן גידול שלו וכו' וכו' ווי ס'איז שוין אפגעדרוקט אין דער רשימה. וואס דערנאך גייט זיך אויכעט דער המשך אין דער רשימה אז ס'איז געווען א גליק וואס דער מאסר וגאולה איז געווען אין תקנ"ט וואס בינתיים פון תקנ"ב ביז תקנ"ט האט זיך אפגעדרוקט דער תניא און ס'איז געווען די טויזנטער און טויזנטער עניינים וואס מ'האט געלערנט חסידות דורך טויזנטער און טויזנטער אידן, וואס דערפאר איז דער מאסר וגאולה געווען אין אן אופן פון תיקון, ווי ער איז מבאר דארט בארוכה אין די רשימה, וואס דערפון זעט מען ביי זיי אין דעם ענין, וויבאלד אז דאס איז א ענין כללי, איז געפינט זיך אין דערויף אויכעט א ענין פון הנשים ובנות בישראל, וואס זיי האבן בייגעטראגן א חלק חשוב ועיקרי אז די עניינים זאלן ארויס ווי זיי דארפן צו זיין, וואס דערפאר איז דאך אויכעט ווי ידוע אין די קטרוגים און די שאלות וואס מען האט געפרעגט ביי דעם אלטן רעבן און דערנאך אויכעט ביי דעם מיטעלן רעבן ווי גאולה מאסר און גאולה שלו איז דאך געווען וואס מען איז מבטל ספירת המלכות. וואס במילא האבן זיי עס געוואלט אויסטייטשן אז דאס איז א ענין וואס דער מ'גייט אנטקעגן די מלכות המדינה ההיא אויכעט, וכמבואר בארוכה אין די סיפורים בנוגע צו די שאלות וואס מ'האט געשטעלט דעם אלטן רעבן וואס דאס איז איינע פון די שאלות וואס דער ענין פון מלכות איז דאך דאס אויכעט ווי ס'קומט אראפ למטה איז דאס דער ענין פון נשים ובנות בישראל.

ויהי רצון אז זאלן טאן אין דערויף ווי די נרות חנוכה וואס זיי ווערן נתברך משבת של י"ט כסלו אין אן אופן פון מוסיף והולך ואור, אין אן אופן פון מהדרין מן המהדרין, וואס דאס וועט ארויסברענגען אז אויך די גאולה וועט זיין אין אן אופן פון מהדרין מן המהדרין אן קיינע שוועריגקייטן ובשמחה ובטוב לבב.